אסור אפילו ביום טוב שני של גליות צו עס מאכן. למעשה וואס איז דער ענין צו אראפ נעמען די עורלה, איז ווערט געברענגט אין שער הציון, אין ביאורים ומוספים, אז ס'איז דא צוויי טעמים. איין טעם, כדי מ'זאל מרחם זיין אויף אים מן השמים, און אים מקים זיין לתחיית המתים. לויט דעם לכאורה וואלט מען עס יא געדארפט מאכן יום טוב אז ס'איז לצרכו. ס'איז דא נאך א טעם אז מען נעמט עס אראפ משום תקנת הפושעים. שטייט אין מדרש אז דער אייבישטער נעמט די עורלה פונעם נפל און זיי ער לייגט עס אויף פושעי ישראל, דאס איז דער ענין צו עס אראפנעמען. איז דער מנהג איז נישט דוחה יום טוב שני של גליות. למעשה אין שער הציון ברענגט ער. אז ס'איז א שווערע זאך, ווייל אפילו אויף מנהגים פון הדסים איז מען מחלל יום טוב שני, ער בלייבט בצריך עיון פארוואס איז מען טאקע נישט מחלל אויף דעם יום טוב שני של גליות. איז למעשה, דער משנה ברורה שטעלט זיך, וואס הייסט א נפל וואס מען גייט אים אראפנעמען די ערלה פארן באגראבן? מ'האט דאך אפגערעדט די פריערדיגע שיעור אז א נפל באגראבט מען בכלל נישט יום טוב, און וואס פאסט צו אים מאכן אראפנעמען די ערלה? די ערלה נעמט מען אראפ על קברו, אזוי ווי ס'שטייט אין יורה דעה סימן רס"ג זאגט דער משנה ברורה אז דער מחבר גייט אויף וואס מ'האט געלערנט דער פריערדיגער שיעור אין סעיף ט', אז זעלכע נפלים א א וואס זעט אויס א נפל, ס'הייסט ער איז געשטארבן בתוך שלושים יום, אבער למעשה לעניין קבורה, אים איז ער מחזיק א בן קיימא ווייל ס'איז גמרו שערו וציפורניו,

האט מען דאך פריער אפגערעדט אז דער מחבר רעדט אויף אזא נפל וואס מען באגראבט אים יא יום טוב, און וואס מיינט די רמא אז אסור לקוברו ביום טוב? מעג אים יא באגראבן נאר די ערלה נעמט מען נישט אראפ. איז זאגט די משנה ברורה צוויי גענג, קען זיין יא ווייל די מחבר האט געשריבן סתם נפלים, מען זאל נישט א טעות האבן אז נאר די ערלה נעמט מען נישט אראפ אבער באגראבן מאכט מען יא. זאגט ער ניין, אזא איינער וואס איז בחזקת נפל, איז אויך באגראבן טאר מען נישט. נאך א פשט זאגט די משנה ברורה אז ער קומט טאקע רעדן וועגן דעם ספק נפל וואס דער מחבר רעדט אז מען באגראבט אים יא יום טוב ווי מען האט געלערנט אין דער פריערדיגער שיעור, אבער דער מחבר זאגט דא אז די ערלה נעמט מען נישט אראפ, קומט דער רמא זאגן, איז וואס גייסטו אים באגראבן מיט די ערלה? נישט כדאי, בעסער לאזן ביז נאך יום טוב מען זאל קענען אראפנעמען די ערלה און אים באגראבן, און וואס ס'שטייט אין סעיף ט' אז מען באגראבט. נפלים וואס מ'איז תולה אז זיי זענען נישט קיין נפל יום טוב, דאס איז דווקא אז ס'איז שוין א גע'מל'טער, אדער א נפל א נקבה. און אזוי טאקע נעמען אן א פאר אחרונים, אז ס'איז בעסער צו אים לאזן ביז נאך יום טוב, כדי צו קענען אראפנעמען די עורלה. אויב וועט טאקע זיין א קינד וואס מ'האט אים נישט גע'מל'ט ווייל געווען קראנק אדער אזא סארט זאך, און ער איז געשטארבן לאחר שלושים יום, ווייל דענצמאל איז ער אוודאי בן קיימא, ביי דעם באגראבט מען אים יא יום טוב. און ממילא נעמט מען יא אראפ די עורלה, ווייל ביי אים איז שוין דא אזא בן קיימא, און דארף מען שוין אלץ מאכן, און נעמט מען אפילו אראפעט די עורלה. למעשה ברענגט די משנה ברורה, אז אנדערע אחרונים דינגען זיך אויף די גאנצע זאך, זיי האלטן אז קבורת נפלים איז אויכעט א מצוה און מען באגראבט זיי יום טוב. און לויט זיי קען מען אפילו דורך אידן יום טוב שני, איז קען זיין על כל פנים יום טוב שני דורך א גוי קען מען טאקע מיקל זיין. אין פריערדיגע שיעור האמיר געלערנט יום טוב שני מיט א גוי מיקל זיין ביי א ספק נפל, דא וויל ער זאגן אפילו ביי א וודאי נפל קען מען אויכעט מיקל זיין זיך פארלאזן אויף די מתירים אז מ'מעג באגראבן א נפל יום טוב. זאגט דער מחבר סעיף י א, אפילו מ'קען אלץ מאכן פארן מת יום טוב שני, אבער אין קורעין על המת מאכן קריעה אפילו ביום טוב שני אפילו קרוביו, ווייל דאס איז נישט מצורך המת, אבער טאקע מוצאי יום טוב דארפן זיי מאכן קריעה. זאגט דער מחבר סעיף י ב כשמת בליל יום טוב שני דער מת משכימין שטייט מען אויף פרי וקוברין אותו קודם תפילה, כשמת ביום קוברין אותו אחר אכילה נאך די סעודה. הגה, ודין צידוק הדין יום טוב עיין יורה דעה סימן ת א סעיף ו. זאגט דער משנה ברורה אז דאס איז אלעס יום טוב שני, אבער יום טוב ראשון וואס מ'באגראבט אים דורך גוים, אפילו געשטארבן ביינאכט, באגראבט מען אים נאכן עסן אדער נאכן דאווענען? דווקא אז א איד דארף אים באגראבן, דארף מען אויפשטיין פרי און אים באגראבן פארן דאווענען. דאס איז אלעס אז דער חילוק יום טוב שני מיט יום טוב ראשון, לויטן מחבר, אז יום טוב שני באגראבט מען אים טאקע דורך אידן. אבער לויט דידן אשכנזים, וואס ברגע ס'איז דא גוים באגראבט מען אים יום טוב שני אויכעט דורך גוים, איז יום טוב ראשון מיט יום טוב שני די זעלבע זאך, און מ'באגראבט אים אלעמאל אחר אכילה. ברענגט די משנה ברורה וואס ס'שטייט דא מ'באגראבט אים אחר אכילה, אנדערע האלטן אז ס'איז בעסער צו נישט ווארטן ביז נאך די סעודה, איי מ'דארף דאווענען? דער תירוץ איז, מ'וועט מאכן אזא עצה, אז בשעת מ'זאגט פיוטים, איז נעמט מען אביסל מענטשן גייען ארויס פון שול, מוז נישט זאגן די פיוטים, און זיי זאלן באגראבן. אויב ס'איז א אדם חשוב וואס מ'דארף אלעמען מלווה זיין, זאל מען כאטשיג גלייך נאכן דאווענען אים נעמען ביזן בית הקברות און דארטן אוועקלייגן, גיין עסן, און שפעטער אים קומען באגראבן. אבער טאקע ווי זיין אז ס'איז אלץ גרייט, א קבר מיט די תכריכים, און מען קען אים גלייך באגראבן אין א אופן שלא ימנע על ידי זה משמחת יום טוב, ווייל די גאנצע זאך צו ווארטן ביז נאך אכילה איז אלס שמחת יום טוב, איז בעסער טאקע צו אים באגראבן פארן עסן, ווייל אין מדרש איז מען מסמיך אויפן פסוק לא תאכלו על הדם, אז מען טאר נישט עסן א סעודה קבועה קודם שנקבע המת, איז ברגע עס איז אלץ גרייט און מען קען דאס מקיים זיין איז בעסער צו מאכן אזוי. דא בסייעתא דשמיא מסיים געווען סימן תקכ ו, און ביז דא איז דער היינטיקער שיעור.